היינטיגע פרק האט ממש אסאך מצוות, צען מצוות האב איך געציילט, צען גאנצעטע פרשיות, דארף מען זאגן שנעל וואס זיי אלע זענען, ס'דא די ענין פון השבת אבידה, וואס מען קען זען, ס'איז א ענין פון אחיך, יא, זיין דיין ברודער האט עפעס פארלוירן, זיי זיך נישט מתעלם, א גאנצע צייט ווערט די נוסח, זאל, מאך דיך נישט אומוויסנדיג אז דיין ברודער'ס שור אדער עפעס אנדערש האט זיך פארלוירן, די זעלבע זאך די מצוה פון הקם תקים עמו, זיי, מאך דיך נישט וויסנדיג, דאס איז די נוסח וואס די תורה דרוקט זיך אויס אויף די אלע זאכן, דאס הייסט ער איז דיין ברודער, דארפסט דיך נישט מאכן, מאך זיך וויסנדיג אז דאס האט עפעס פארלוירן, דאס איז די. נקודת ה... נקודת הטעם אדער נקודת הדין. נאכדעם איז דא לא יהיה כלי גבר על אשה, דאס איז שוין סתם כי תועבת השם, זעט אויס דאס איז ווייטער א ענין פון זנות אדער סאמטינג לייק דעט. נאכדעם איז דא א כי יקרא קן צפור, די מצוה פון שילוח הקן, ביי דעם שטייט נישט א טעם, שטייט אזוי ווי אסאך זאכן למען ייטב לך והארכת ימים, ס'הייסט דאס שטייט כאילו די שכר. כאילו די שכר פאר וואס וואס עס גייט זיין פון דעם שטייט נישט די טעם אפשר איז מובן מאליו אבער וואס איז עס אז עס איז מובן מאליו נאכדעם איז דא א דין אז מען דארף מאכן א מעקה ניין אויך קומט נישט לכאורה דא אריינגיין אסאך קליינע הלכות אבער סתם באופן כללי מען דארף זיך היטן כי יפול הנופל ממנו לא תשים דמים בביתך מען קען זען עס האט צו טון דאס האבן געלערנט נעכטן בעיקר הלכות רציחה און שמירת הנפש אזוי ווי די רמב"ם האט רוצח און שמירת הנפש. דעם האבן אונז הלכות כלאים, ס'דא דריי סארט כלאים דא, איינס נאכן צווייטן, כרם כלאים, אויף דעם שטייט א טעם, פן תקדש המלאה הזרע אשר תזרע ותבואת הכרם, איי דאנט נאו וואט דיס טעם מיענס, באט שטייט א טעם, שור וחמור, שעטנז, צמר ופשתים יחדיו א ב כלאי בגדים, דאס זענען דריי סארט כלאים וואס זענען דא, נאכדעם שטייט מצוה פון ציצית, שטייט אינטערעסאנט עס רופט זיך נישט ציצית, עס רופט זיך גדילים, אבער דאס איז די זעלבע זאך ווי ציצית. עס דא דרשות אז עס איז גענוג כלאים ווייל מען קען מט כ ציצית איז מותר כלאים אבער דאס איז די מעשה אקעי דאס איז א באנטש פון קליינע הלכות דאס איז נאכדעם איז יעצט איז דא נאך א קבוצה פון הלכות עגעין מען גייט זעהן שפעטער ס'דא די תורה איז מפסיק צווישן די הלכות ס'דא אנדערע הלכות סאו מען קען זעהן דאס איז נאך א נושא וואס האבן פריער געלערנט ס'דא הלכות מלחמה ס'דא פארשידענע הלכות ווי אזוי צו זיין וואס צו טון אין השבת אבידה ווי אזוי זיך צו פירען מיט דיינע ברידערס און אזוי ווייטער דא איז דא ס'דא הלכות מען קען עס רופן הלכות נישואין אדער הלכות בין איש לאשתו. און די ערשטע הלכה וואס עס שטייט איז די הלכה פון מוציא שם רע, א מענטש האט חתונה, און מוציא שם רע זאגט לא מצאתי אשה לה בתולים, און פאר וועם זאגט ער בעצם? פאר די טאטע, דאס הייסט לא מצאתי לה בתולים, די טאטע נעמט אים אין דין תורה, פארוואס די טאטע? ווייל כאילו די טאטע האט חתונה געמאכט די פרוי, די מיידל, און ער האט חתונה געמאכט ס'איז אזוי ווי א מקח טעות, יא זי איז נישט קיין נישט קיין בתולה. אין די תורה כאילו די ערשטע קעיס רעדט די תורה איז נישט געווען אמת קומט דער ווי אנאר און ער זאגט נישט אמת עס האט איר סתם פיינט ווער איז נעו מיילע מאכט ער אלילה אין ווי זיי ווייסט מיר פארסט יא סימלו יא פוש די פשט את פשיט מיר פארסט א סימלו מזעט אז געם בליט אז ער געווען בסילם וואס איז דעמאלטס און דאס קיינעם ווארט די בעסטן איז דא א בעסטן זיי גייען מייסד זיין די מענטש מגייט די מאנעס אין הונדרעט קעיסעף פארוואס כי הוציא שם רע, און זיין עונש, צוויי עונשים האט ער, קודם דארף ער צאלן, צווייטנס לו תהיה לאשה לא יוכל לשלחה, ס'הייסט זיין גאנצע סיבה פארוואס ער האט געוואלט מוציא שם רע אז ער זאל קענען מוציא זיין, ער האט פארלוירן א כתובה צו עפעס אזוי, זאגט מען ער קען נישט, אויב זי וויל איז א צווייטע מעשה, אבער דאס איז די עיקר די עיקר דין, דאס איז מוציא שם רע, אויב ס'איז יא געווען אמת דעמאלטס, זייער אינטערעסאנט שטייט דא. אז מען סוקל'ט די נערה כי עשתה נבלה בישראל לזנות בית אביה דאס איז נישט קיין זאך מען טוט אזוי ווי שמעון לוי האט געזאגט נבלה עשה בישראל וכן לא יעשה דאס איז נישט קיין זאך ס'איז אינטערעסאנט למשל וויאזוי ווייסט מען ס'איז אמת ער האט געזאגט ס'שטייט נישט דא אז ס'ברענגט עדים אוודאי די הלכה זאגט אז אמת מיינט אז ס'איז געווען עדים אבער דאס ס'שטייט נישט ס'איז זייער אינטערעסאנט וויאזוי ס'שטייט די פרשה. אקעי, דאס איז איין הלכה, איין דריי פרשה פון איש דיני הלכות אישות. נאכדעם איז דא נאך א פרשה, ס'איז פשוט א פרשה פון אשת איש, מען כאפט א מענטש מיט א אשת איש, איז וואס ומתו גם שניהם ובערת הרע מישראל, אקעי ס'איז א פשוטע הלכה, ס'שטייט שוין לכאורה, נישטא דא קיין חידושים. נאכדעם איז דא נאך א פרשה מיט, אין די פרשה איז דא דריי פרטים, אין דעם איז שוין יא דא חידושים, מען האט עס געלערנט פארדעם, וואס ווען מען טרעפט א מענטש כי יהיה נערה בתולה ס'קומט א נערה בתולה ומצאה איש בעיר א מענטש טרעפט איר ושכב עמה עס הייסט ווייטער מען רעדט ברצון ברצון שטייט זי איז געווען מאורסה פריער האט מען גערעדט בעולת בעל א אישה א נשואה יא זי איז ממש בעולת בעל נאכדעם איז דא א נערה מאורסה איז נישט קיין בעולת בעל זי איז נאר א ארוסה עס הייסט מען האט איר מקדש געווען אבער נישט געמאכט געווען נישט קיין נישואין דעמאלטס וואס ווייל נאך אלץ באקומען זיי ווייטער ביידע סקילה, אין די פריערדיגע איז נישט געשטאנען סקילה ווייל די חכמים זאגן אפשר אנדערש אבער עס שטייט נישט קיינס נישט, אבער דא ביי די נערה מאורסה באקומט סקילה ווייטער את הנערה על דבר אשר לא צעקה ואת האיש על דבר אשר איז אינטערעסאנט ווייטער אזוי ווי די פריערדיגע הלכה פון מוציא שם רע און מען טראכט שוין פון וואס די אנדערע קעיס איז, וואס די אנדערע קעיס איז אז עס איז דא געווען יא צעקה ואין מושיע לה, דא זאגט מען לא צעקה, ס'הייסט שטייט נישט ממש אז ס'איז געווען ברצון אבער זי קען שרייען איז א סימן אז זי האט געוואלט אז ס'איז געווען ברצון וואס איז אבער אויב ס'איז געווען בשדה בשדה והחזיק בה ס'איז געווען א אונס דעמאלטס די איש מען הרג'נט די נערה נישט פארוואס ווייל זי האט גארנישט געטון אזוי ווי איינער הרג'ט א צווייטע וואס איז די נרצח שולדיג ער איז א פעסיוו פארטנער איי זי זאל שרייען זי האט געשריגן צעקה ואין מושיע לה ס'איז געווען בשדה קיינער איז נישט געווען דארט צו הערן. אינטערעסאנטע וועג וואס די תורה לייגט אראפ די ענין פון אונס, די פטור פון אונס. נאכדעם איז דא א בתולה אשר לא אורשה, ס'איז סתם א בתולה דעמאלטס, סך הכל דארף די מאן צאלן פאר די טאטע חמשים כסף, ס'הייסט ווייל זי ווערט אויס בתולה, זי איז ווייניגער ווערט כאילו, און ווייטער לו תהיה לאשה תחת אשר ענה, ווייטער פאר די זעלבע סיבה, ער האט איר כאילו מפסיד געווען, קען ער נישט אוועק אוועקווארפן, דארף ער חתונה האבן מיט איר, עד כאן די הלכות.